דער שיעור איז אויפגעכאפט, אנגעגרייט און פארגעלייגט פאר אייך דורך קול הלשון, א געשמאקע צוהערונג. מסכת שבת דף קמ"ה עמוד ב', אנהייב עמוד. איבעיא להו, האבן די בני ישיבה געפרעגט א שאלה, עד מפי עד לעדות בכור מהו? וואס איז די דין אויב מען זאגט עדות עד מפי עד לגבי א בכור אז ס'האט באקומען א מום? די הלכה איז דאך אז א בכור בזמן הזה וויבאלד ס'איז דאך נישט דא קיין בית המקדש ווי מען קען עס גיין מקריב זיין, דארף מען עס נאך אלץ געבן פארן כהן און די כהן האדעוועט עס אויף, און מען דארף ווארטן ביז ס'באקומט פון זיך אליין א מום קבוע, ווייל מען טאר דאך נישט מאכן א מום אין א בהמה, דאס איז דאך א איסור אין די תורה, איינמאל ס'באקומט א מום קבוע איז די הלכה אז ס'פארלירט די קדושה און ס'ווערט אזוי ווי חולין ביד כהן, און מען מעג עס אויפעסן, אבער וויבאלד די כהנים פלעגן האבן א גרויסן ניסיון אליינס צו מאכן די מום, ווייל ס'האט דאך אפגעקאסט געלט, מ'האט עס געדארפט האדעווען, מ'האט נישט געטארט שערן די וואל דערפון און מ'האט נישט געטארט ארבעטן דערמיט, עס האט נאר געקאסט געלט און עס האט נישט געברענגט קיין שום ריווח, און זענען געווען די כהנים נחשד אז זיי פלעגן אליינס מאכן א מום, און זיי פלעגן זאגן אז עס איז געשען פון זיך אליין, און די חכמים האבן דאך געקנס'עט אז איינער וואס מאכט א מום טאר נישט עסן די בכור, און וויבאלד די כהן איז נישט באגלייבט איך בין אים חושד אז ער האט עס אליין געמאכט, מוז ער ברענגען עדות וואס האבן געזען אז עס איז געשען א מום. אבער פון דעסטוועגן דאך האבן די חכמים באגלייבט אפילו א פרוי זאל אויך קענען עדות זאגן. איז יעצט פרעגן די בני הישיבה וואס וועט זיין א עד מפי עד, ווען די פרוי זעהט אליינס אז ס'האט באקומען א מום איז זי טאקע באגלייבט, וואס וועט אבער זיין אז איינער וועט קומען עדות זאגן מפי עד אז יענער האט אים געזאגט אז ער האט געזעהן, וועט דאס אויך זיין באגלייבט. איז האבן מיר א מחלוקת דא רב אמי אסיר ורב אסי שרי. אמר ליה רב אמי לרב אסי, ווי קענסטו זאגן אז ס'איז מותר והא תנא דבי מנשיא מ'האט דאך יעצט דא געלערנט אין די ברייתא פון מנשיא אין עד מפי עד כשר אלא לעדות אישה בלבד, שטייט דאך דא קלאר אז מ'האט נאר באגלייבט ביי די עדות פון א פרוי כדי ס'זאל נישט זיין קיין עגונה, אבער ערגעץ אנדערש נישט. ענטפערט רב אסי אימא מ'דארף לערנען פשט לעדות שהאישה כשרה לה בלבד, עדות אישה מוז נישט טייטשן אז ווען א פרוי וויל גיין חתונה האבן, עדות אישה מיינט יעדע עדות ווי די חכמים האבן געזאגט אז א פרוי איז באגלייבט, דארטן איז אויכעט א עד מפי עד באגלייבט, למשל ווי, למשל ביי א פרוי וואס וויל גיין חתונה האבן, וואס די חכמים האבן דאך געזאגט אז א פרוי איז באגלייבט עדות צו זאגן אז איר מאן איז געשטארבן, דארט איז טאקע באגלייבט עד מפי עד, און אזוי אויך ביי א בכור, וואס דארט האבן די חכמים געזאגט אז א פרוי איז באגלייבט, איז א עד מפי עד אויך באגלייבט. איז רב אמי האט געלערנט פשוט פשט אין די ברייתא, אלא לעדות אישה מיינט אז דווקא ביי עדות וואו מען זאגט עדות פאר די פרוי אז זי קען גיין חתונה האבן נאר דארטן איז עד מפי עד באגלייבט, ביי בכור נישט. און רב אסי האט געלערנט עדות אישה מיינט אז ווי א פרוי איז באגלייבט איז אויכעט עד מפי עד באגלייבט און דאס איז ביי בכור אויך פארציילט די גמרא רב יימר אכשר עד מפי עד לבכור רב יימר האט אויך געהאלטן ווי רב אסי אז מען מעג און ער האט עס טאקע אויף למעשה מכשיר געווען קרי עליה מרימר מרימר האט געהאלטן ווי רב אמי און ער האט אנגערופן דעם רב יימר'ן יימר שרי בוכרא דער יימר טוט מתיר זיין בכורות ער האט אים אזוי אנגערופן מיט א לשון גנאי זאגט אבער די גמרא והלכתא די הלכה בלייבט עד מפי עד כשר לבכור אז ס'איז יא כשר ביי בכור. ס'איז אינטערעסאנט צו באמערקן די רב אמי ורב אסי וואס קריגן זיך דא ארום לגבי א בכור וואס א כהן איז נחשד צו א עד מפי עד איז באגלייבט, די צוויי זענען ביידע געווען כהנים רב אמי ורב אסי אזוי זאגט די גמרא אין גיטין נ"ט און מגילה כ"ב אז זענען געווען כהני חשיבי דארעא דישראל. אין די משנה איז געשטאנען אז טאמער איינער האט גענומען חלות דבש פון א כוורת, און נאך פון פאר שבת האט ער עס מרסק געווען, עפעס אזוי צומאלן, און אום שבת רינט ער יעצט ארויס די האניג דערפון, האט מען געהאט א מחלוקה די חכמים מיט רב לעזער, אין אונזער משנה איז געשטאנען רב לעזער, אנדערע זענען גורס רבי אלעזר, און אזוי קוקט טאקע אויס דא אין די גמרא אז דאס איז דער תנא רב לעזר בן שמוע, וויבאלד די סדר איז דאך אז איינמאל די מענטש האט שוין מרסק געווען, טוט ער עס שוין געווענטליך נישט קוועטשן, דעריבער האלט רב לעזער אז מען דארף נישט גוזר זיין אז טאמער העט ער אויפעסן די דבש העט ער עס קומען קוועטשן, ווייל ס'איז דאך שוין געווען מרוסק און ווען ס'איז מרוסק גייט ער נישט קוועטשן. די חכמים האבן אבער געהאלטן אז מ'איז יא גוזר. ווייל טאמער וועל איך אים לאזן עסן די דבש פון א מרוסק האב איך מורא אז נעקסט טיים וועט ער שוין קומען קוועטשן א איינס וואס איז נישט מרוסק און ער וועט אים שוין קומען אויסקוועטשן אויך. כי אתא רב אושעיא מנהרדעא ווען דער אמורא רב אושעיא איז געקומען פון די שטאט נהרדעא אתא ואייתי מתניתא בידיה איז ער געקומען און האט מיטגעברענגט א ברייתא וואס שטייט זיתים וענבים שריסקן מערב שבת. דאס איז די זעלבע זאך ווי אונזער משנה נאר אנשטאטס חלות דבש איז עס מיט זיתים וענבים וואס ער האט שוין צו מרסק געווען אזוי ווי צומאלן פון פאר שבת אבער ער האט עס נאך נישט אויסגעקוועטשט נאר צומאלן ויצאו מעצמם אזוי אום שבת איז ארויס גערינען פון זיי די משקין אסורין האלט די תנא קמא אז ס'איז אסור ורב אלעזר ורב שמעון מתירים זיי צוויי האלטן אז מ'מעג יא. און דאס איז דער זעלבער רב לאזער גייט לשיטתו, און דא קומט שוין צו רב שמעון בר יוחאי האלט אויך אזוי, אז וויבאלד נאכדעם וואס מען האט עס שוין מרסק געווען קוועטשט מען שוין נישט געווענטליך, דארף איך נישט מורא האבן אז ער וועט קומען קוועטשן, און די חכמים האבן געהאלטן אז א צווייטע מאל וועט ער קומען יא קוועטשן אפילו אזעלכע זאכן וואס ער האט נישט מרסק געווען פון פאר שבת. ביז אהער גייט די ברייתא, אמר רב יוסף, זאגט דער אמורא רב יוסף גברא יתירא אתא לאשמעינן, וואס וויל דא ר' אושעיא מיט די ברייתא, קומט מען דא ברענגען א ברייתא וואס שטייט די זעלבע זאך ווי אין אונזער משנה, נאר אז דא איז צוגעקומען נאך א מענטש וואס האט זיך צוגעשטעלט צו רב אלעזר, רב שמעון בר יוחאי האלט אויך אזוי? אין אנדערע ווערטער, אונז ווייסן מיר דאך שוין די מחלוקה פון די משנה, אמת אז אין די משנה רעדט מען פון האניג, דא רעדט מען פון זיתים וענבים, אבער די סברה פון די מחלוקה איז דאך די זעלבע, אז רב לאזער האט נישט מורא געהאט אטו אינם מרוסקים און די חכמים האבן יא מורא געהאט. אמר ליה אביי האט אביי געענטפערט פאר ר' יוסף טובא קא משמע לן רב אושעיא מיט די ברייתא לאט מען אונז הערן א גרויסע חידוש דאי ממתניתין הוה אמינא התם דמעיקרא אוכלא ולבסוף אוכלא. דארט ביי חלות דבש באמת איז דאך די האניג פון אנפאנג. פאר ס'ווערט ארויסגעקוועטשט הייסט עס א אוכל און נאכדעם ווען ס'ווערט ארויסגעקוועטשט הייסט עס ווייטער א אוכל, קומט אויס אז דארטן אפילו ווען ער זאל עס יא אויסקוועטשן איז נישטא קיין איסור סחיטה מן התורה. דעריבער האלט רב לאזאר אז מ'מעג. אבל הכא אבער דא ביי זיתים וענבים שריסקם, דמעיקרא אוכלא ולבסוף משקה, וואס אין אנפאנג איז עס דאך א אוכל און צום סוף ווען ער קוועטשט עס ארויס קומט ארויס א משקה וואס דאס איז דאך מן התורה באמת טאמער טוט ער עס, איז דאך עס א איסור דאורייתא, אימא לא וואלט איך געקענט מיינען אז רב לעזער איז נישט מתיר ווען ס'איז ארויסגערינען אפילו ווען ס'איז שוין געווען מרוסק פון פאר שבת ווייל דא וועט ער שוין יא גוזר זיין אטו שאינם מרוסקים וואס דאס איז דאך א איסור דאורייתא, קמשמע לן, לאזט מיך רב הושעיא הערן מיט די ברייתא אז רב לעזער האט נישט גוזר געווען וויבאלד ס'איז שוין געווען מרוסק פון פאר שבת האט ער שוין בכלל נישט גוזר געווען אפילו ביי זיתים וענבים אויך נישט וואס כאטשיג דארטן ווען ער טוט עס יא איז עס א איסור דאורייתא. זאגט די הייליגע משנה כל שבא בחמין מערב שבת יעדע תבשיל וואס איז שוין געווען אין הייס וואסער ערב שבת דאס מיינט אז ער איז שוין געווארן אפגעקאכט פון פאר שבת שורין אותו בחמין בשבת אויב מען וויל אין שבת עס איינווייקן נאכאמאל אין הייס וואסער מעג מען עס איינווייקן אום שבת און דא איז די מקור אז אין בישול אחר בישול און מען דארף דא אויסרעדן אז פארשטייט זיך מען רעדט דא דווקא ביי א דבר יבש אזוי ווי א תבשיל אזוי ווי א לאמיר זאגן א עוף אדער בשר זאכן וואס זענען טרוקן איז מעג מען שבת איבערקאכן אין הייס וואסער איבער איינווייקן אין הייס וואסער ווייל ס'איז נישט דא דערביי קיין מלאכת בישול. וכל שלא בא בחמין מערב שבת, א זאך וואס איז נאך נישט געווארן אפגעקאכט פון פאר שבת, און ווי רש"י זאגט למשל, ס'איז דא אמאל טרוקענע פלייש וואס מען קען עסן רויערהייט על ידי הדחק, איז מדיחין אותו בחמין בשבת, דאס מעג.
קול הלשון.
מען נאר שבת, אפשווענקען, געבן א שווענק אפ און א גיס ארויף דערויף הייס וואסער אום שבת, אבער אוודאי טאר מען עס נישט גיין איינווייקן אום שבת ווייל וויבאלד ער איז נאך רוי און אז דו גייסט אים יעצט איינווייקן אין הייסע וואסער הייסט דאס יא א בישול, אבער אזויפיל מעג מען יא נאר געבן א שווענק אפ און א גיס ארויף דערויף הייס וואסער דאס הייסט א עירוי פון הייס וואסער מעג מען, שוין דא א מחלוקת ראשונים צו דאס מעג זיין אפילו א עירוי פון א כלי ראשון, אנדערע זאגן אז ס'מוז זיין דווקא א עירוי פון א כלי שני. איז ביז יעצט האט מען גערעדט אז א זאך וואס איז געווען רוי פון פאר שבת מעג מען אפשווענקען מיט הייס וואסער אום שבת, אבער אויף דעם איז דא אן אויסנאם ווי די משנה ברענגט אפאר זאכן, חוץ מן המליח הישן, אויסער א געזאלצענע פיש וואס ער איז שוין אלט, ער איז שוין א יאר צוריק געזאלצן געווארן, אדער ס'איז דא א גירסא ודגים מלוחים קטנים סתם אזוי געזאלצענע קליינע פיש אדער קולייס האיספנין טייטשט רש"י אז דאס איז אזא קולייס איז אזא מין טונא פיש האיספנין וואס קומט פון שפאניע איז שהדחתן זו היא גמר מלאכתן וואס דארטן אפילו ס'איז געווען רוי פון פאר שבת טאר מען עס נישט אפגיסן שבת מיט הייס וואסער כ'רעד שוין נישט פון ווייקן כ'טאר אפילו נישט ארויפגיסן דערויף הייס וואסער כאטשיג די משנה האט דאך פריער געזאגט מדיחין אותו אבער ביי די זאכן טאר מען נישט ווייל דאס איז קלי הבישול, ס'ווערט זייער שנעל אפגעקאכט און אפילו ווען דו טוסט נאר אפשווענקען מיט הייס וואסער איז עס שוין גמר מלאכתם אזוי ווי דו וואלטסט עס ווען געקאכט. איז די ערשטע דין פון די משנה געשטאנען אז טאמער עס איז שוין געקאכט געווארן פאר שבת מעג מען עס ווייקן אין שבת, פרעגט די גמרא כגון מאי, וואס פאר א מין זאך איז דא א זאך וואס א מענטש האט שוין געקאכט פאר שבת און ער זאל זיין אינטערעסירט עס צו ווייקן פאר שבת, אין שבת? אמר רב ספרא, דער אמורא רב ספרא האט געזאגט, כגון תרנגולתא דרב אבא. דער אמורא רב אבא וואס האט געוואוינט אין ארץ ישראל האט געהאט א תרנגול וואס ער האט עס קודם אפגעקאכט און נאכדעם האט ער עס אויף א לאנגע צייט אויף אסאך טעג געווייקט אין הייס וואסער ביז עס איז ממש כמעט צוגאנגען און אזוי האט ער עס אויפגעגעסן און רשי זאגט אז ער האט עס געגעסן פאר א רפואה מסתמא האט עס רשי גענומען פון דעם ווייל ווען נישט עס איז זייער א עקלדיגע זאך פארוואס זאל ער עסן אזא מין תרנגול. איז מסתמא עס געווען פאר א רפואה, איז דא האבן מיר א דוגמא פון א זאך וואס איז שוין געווען געקאכט און א מענטש איז אינטערעסירט עס נאך צו ווייקן נאכדעם אין הייס וואסער און דאס מעג מען טון אום שבת. ואמר רב ספרא נאך האט רב ספרא געזאגט זימנא חדא איקלעית להתם איינמאל איז מיר אויסגעקומען זיך צו טרעפן קיין ארץ ישראל רב ספרא איז דאך א אמורא פון בבל אונז האבן שוין געשמועסט אז די אמוראים פון בבל האבן נישט געהייסן רבי ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין סמיכה איז רב ספרא האט געוואוינט אין בבל און עס איז אים אויסגעקומען אמאל צו זיין להתם דארט אין ארץ ישראל און ער האט דערציילט, ואוכלן מיניה, און מען האט מיר געגעבן צו עסן פון אזא מין תרנגול וואס מען האט שוין געהאט אפגעקאכט און שפעטער האט מען עס געווייקט אויף א לענגערע צייט אין הייס וואסער, און ס'איז געווען אזוי עקלדיג, אז ואי לא דא דארף מען זאגן רבי אבהו, דאשקיין חמרא בר תלתא טרפי, ווען נישט רבי אבהו וואלט מיר ווען געגעבן דעמאלטס פונקט צו טרינקען אזעלכע שטארקע וויין וואס איז אלט דריי יאר, תלתא טרפי מיינט דריי בלעטער, דאס מיינט אז דער וויין איז שוין געשטאנען אזוי לאנג אז ס'איז אריבערגעגאנגען אויף אים דריי גאנצע יאר וואס יעדע יאר וואקסט זיך פרישע בלעטער אויף די ביימער, אין אנדערע ווערטער האט מיר געגעבן אלטע וויין צו טרינקען און דאס האט מיך בארואיגט ווען נישט וואלט איך ווען ממש געבראכן אזוי עקלדיג איז עס געווען. איז נאכאמאל ואי לא רב אב ר רבי אבהו דאשקיין חמרא בר תלתא טרפי ווען נישט רבי אבהו געבט מיר צו טרינקען וויין וואס איז אלט דריי יאר איתנסי וואלט איך ווען ממש געבראכן כ'וואלט מיך אזוי שטארק פארעקלט. און וויבאלד די גמרא רעדט רעדט שוין יעצט פון א מאכל וואס איז מיאוס וואס איז נישט אזוי געשמאק פארציילט די גמרא אז רבי יוחנן רייק מכותח דבבלאי ווען רבי יוחנן פלעגט זיך נאר דערמאנען פון די פון די כותח הבבלי פלעגט ער שפייען אזוי שטארק האט ער זיך גע'עקלט דערפון כותח הבבלי האבן מיר שוין געהאט עטליכע מאל אין ש"ס אז דאס איז אזא מין דיפ וואס מען מאכט איינצוטונקען די ברויט וואס מען פלעגט עס מאכן פון פארשימלטע ברויט און אביסל פארשימלטע מילך מיט זאלץ מיט בקיצור ס'איז געווען אזא דיפ און מיט דעם האט מען איינגעטונקען די ברויט און אין בבל האט מען זייער הנאה געהאט פון דעם ס'איז געווען א געשמאקע מאכל אבער רבי יוחנן וואוינדיג אין ארץ ישראל האט זיך זייער געעקלט דערפון עד כדי כך אז ווען ער האט נאר געהערט דעם נאמען האט זיך דערמאנט דערפון האט ער געגעבן א שפיי אזוי האט ער זיך געעקלט דערפון. יעצט דער אמורא ר' יוסף האט געוואוינט אין בבל און ער האט געהערט דאס וואס ר' יוחנן האט געטון אז ר' יוחנן שפייט און ער עקלט זיך אזוי פון די מאכלים פון בבל האט ר' יוסף זיך אזוי ווי אויפגערעגט אויף דעם, אמר ר' יוסף האט ר' יוסף געזאגט אפשר ולירוק אנן מתרנגולתא דרבי אבא אפשר זאל מען אונז שפייען אויף די תרנגול וואס רב אבא האט געמאכט רב אבא האט דאך געוואוינט אין ארץ ישראל אונז האבן דאך פריער געשמועסט ער האט אפגעקאכט א תרנגולת און ער האט עס איינגעווייקט אויף אסאך טעג אין הייס וואסער און ס'איז געווארן ממש עקלדיג יעצט אפשר זאל מען אונז שפייען וועגן דעם? ועוד און נאך א זאך איך גיי דיר אויפווייזן אז די כותח הבבלי איז אפילו נישט אזוי שטארק עקלדיג אפילו אין ארץ ישראל עקלט מען זיך נישט אזוי שטארק אז מען זאל ממש מוזן שפייען דערנאך איך וועל דיר ברענגען א ראיה ווייל דאמר רב גזא דער אמורא רב גזא האט געזאגט ער איז אויך געווען א בבלי זימנא חדא איקלעית להתם ס'איז איינמאל אויסגעקומען אז איך זאל ארויף גיין קיין ארץ ישראל ועבדית כותח דבבלאה און איך האב געמאכט דארטן א כותח הבבלי און יעדער איינער איז געוואר געווארן דערפון, שאילו מיניה כל בריחי מערבא, אלע קראנקע מענטשן פון ארץ ישראל האבן זיך נאכגעפרעגט ווייל יעדער איינער האט עס געדארפט לשם רפואה, און פון דעם אליין וואס יעדער איינער איז עס געקומען בעטן, זעט מען שוין אז עס איז נישט געווען אזא עקלדיגע זאך, ווייל טאמער וואלט עס געווען אזוי עקלדיג ווי רבי יוחנן האט עס אראפגעלייגט אז ממש אז ס'קומט צו ברעכן אז ס'קומט צו שפייען דערפון, וואלט נישט יעדער איינער געקומען אין ארץ ישראל בעטן פון די כותח, אפילו ס'איז פאר קראנקע מענטשן, און פון דעם אליין זעט מען אז ס'איז גארנישט אזוי עקלדיג אזוי ווי ר' יוחנן האט עס געמאכט. צוריק צו די משנה איז געשטאנען אז כאטשיג א א מאכל וואס איז געווען רוי פון פאר שבת האט מען געשמועסט אז מען טאר עס טאקע נישט אריין ווייקן אין הייסע וואסער אום שבת אבער אויסשווענקען אפגיסן מיט א עירוי מעג מען עס יא גיסן מיט הייס וואסער איז געשטאנען אין די משנה אז ס'איז דא א אויסנאם די פישלעך מיט די קולייס האיספנין די אלע מין זאכן וואס זענען קלי הבישול זיי קאכן זיך זייער גרינג דאס טאר מען נישט אפילו אויסשווענקען אין שבת אויך נישט פרעגט די גמרא הדיח מאי, וואס וועט זיין ווען איינער האט עובר געווען אויף די דין פון די משנה און ער האט יא גענומען די פישלעך אדער קולייס האיספנין וואס זענען געווען רוי פון פאר שבת און ער איז געגאנגען אום שבת און ער האט עס אפגעשווענקט מיט א עירוי מיט הייס וואסער, וואס איז די דין? וואס האט ער עובר געווען? איסור דאורייתא? איסור דרבנן? אמר ר' יוסף האט דער אמורא ר' יוסף געזאגט, הדיח חייב חטאת. אויב ער האט אפגעשווענקט די פיש איז ער גאר חייב א חטאת וואס דאס הייסט געהעריג בישול. אמר מר בריה דרבינא, אף אנן נמי תנינא, אונז קען מיר עס אויפברענגען פון אונזער משנה אליין, ס'איז דאך געשטאנען חוץ ממליח ישן וקולייס האיספנין, פארוואס טאר מען דאס נישט אפשווענקען מיט הייס וואסער, שהדחתן זו היא גמר מלאכתן, ס'טייטש ווייל מיט דעם וואס מ'שווענקט עס אפ ביי די פישלעך איז עס שוין גערעכנט, די די ביסל הייס וואסער וואס גייט ארויף דערויף מאכט שוין דעם ארבעט, אזוי ווי א גמר מלאכה ביי אנדערע זאכן, אין אנדערע ווערטער מיינט דאס אז דאס הייסט אזוי ווי ס'ווערט שוין אינגאנצן אפגעקאכט, און אויב אזוי שטייט בפירוש אין די משנה, גמר מלאכתם וואס דאס מיינט בישול, זעט מען דאך אז ס'איז טאקע א איסור דאורייתא, שמע מינה איז אויפגעדינגען אז רב יוסף איז גערעכט געווען, אז אויב מ'האט מדיח געווען קולייס האיספנין בשבת איז מען חייב חטאת. דער שיעור וואס איר האט געהערט איז אויפגעכאפט געווארן און אנגעגרייט פאר אייך דורך קול הלשון, איר זענט געלאדנט ממשיך צו זיין אויסצוהערן אין יעדע שעה צו שיעורים און דרשות אין אלע נושאים פון אלע רבנים אין קול הלשון.